זייער גוט, שיין. האלט מיר די, איך מיין אז די ניינטע שיעור, אזוי קומט אויס די חשבון. טאקע? איך מיין נאכדעם איז דא פיר פינף, סאו איך מיסט א לאט, וואו. אבער מ'האט געמאכט א נייע דירעקשאן די לעצטע צוויי, דריי שיעורים בעצם, און אביסל געדרייט אין א אנדערע, אין א אנדערע ריכטונג, אדער אפשר אביסל אויף אן אנדערע מהלך. ווייל די ערשטע, יא, באופן כללי די ערשטע פיר, כ'מיין אז ס'איז פיר און פיר, שטימט יא? נישט ממש, פינף און פיר. די ערשטע פינף שיעורים האבן מיר עס פרובירט אלץ זיך ארום געדרייעט ארום די די חקירה פון מער ווייניגער, מער ווייניגער ארום געדרייט ארום די די שורש הנקודה צו מען האט גערעדט פון קדושת הזמנים און אוודאי קען מען באמת'דיק מרחיב זיין און רעדן וועגן קדושת אלע אנדערע סארט קדושות אדער כמעט וועגן אלע אנדערע זאכן אין כל התורה כולה. דאס זענען אלע סארט קדושת, טומאת, הלכות, מהות זאכן, און אלע פון זיי קען מען רעדן אויף וויפיל, יא אונז האבן דאס געלערנט באריכות אבער איך וויל עס נאר אביסל ארויסברענגען די נקודה, אלע זיי, די אלע פון זיי זאכן קען מען מעיין זיין טו וואט עקסטענט זיי זענען עכט, עכט מיין איך צו זאגן ריעל אין די פיליסאפיקעל סענס, און אנדערע ווערטער עקזיסטירן מחוץ לנפש וויאזוי די ראשונים פלעגן עס רופן, יא אוטסייד. אוטסייד אוו יור מיינד, אדער וואס איך פלעג עס רופן אבדזשעקטיוו, אבער איך זע אז אבדזשעקטיוו איז זייער א שלעכטע ווארט פאר דעם, דאס מען פארשטייט נישט וואס איך מיין ווען איך זאג אבדזשעקטיוו. אבער א בעסערע ווארט וועט זיין עקזיסטן אוטסייד פון די מענטש'ס קאפ. און אויף וויפיל זיי זענען לפחות באמת ס'איז דא זייער אסאך, מען קען אמת'דיג טרייען אריינצוגיין מחלק זיין פונקטליך וואס מען מיינט, אבער על כל פנים מיט זאגן אז אז די אנדערע צד איז. אז דאס עקזיסטירט מער בעיקר אדער אדער חלק באופן חלקי אדער מער ווייניגער אין די מענטש אדער צווישן מענטשן מענטשן אדער מען קען עס רופן הסכמי יא די ראשונים למשל איז געווען א גרויסע חקירה וועגן שפראך למשל יא מען מוז דא פארשטיין אסאך, קען מען קען ווען מ'וויל קען מען עס קאנעקטן מיט דעם אבער ס'איז געווען א מחלוקת די רמב"ם רעדט וועגן דעם און די מקובלים אנדערע צי שפראך איז

אז ס'האט ס'האט פארשידענע מהלכים, ס'האט פארשידענע ס'האט פארשידענע סדרים, ס'האט פארשידענע זאכן, למשל יא וואס איז א עקזעמפל פון א נעטשרעל זאך, למשל אלעמאל זאגט מען אז א נעטשרעל זאך איז למשל א בוים, אדער למשל א בהמה, ס'איז א נעטשרעל זאך, אנדערע ווערטער אלע מענטשן אין די וועלט קענען זיך צוזאם קומען און ס'גייט נישט טוישן די בהמה, א זייער שיינע משל וואס אריסטו האט געגעבן אויף די חילוק פון נעטשרעל, ער האט נישט ממש גערעדט פון די חילוק פון נעטשרעל און סעלף דעטערמענד אבער נאר ארויסצוגעבן וואס ער מיינט, איז געווען אויף די חילוק פון א בוים און א טיש יא. א א א וויאזוי הייסט ער א קארפענטער יא ווי זאגט מען אויף אידיש? א סטאלער? אזוי א קארפענטער מאכט א טיש נעמט ער א בוים שניידט אפ די בוים מאכט א טיש יעצט זאגט אריסטו און דאס איז א טיפע א טיפע הבנה און ס'איז פשוט מ'דארף עס ארויסברענגען א בוים אויף ראשונים שפראך הייסט עס נעטראל ס'איז א דבר טבעי א טיש איז א דבר מלאכותי רופן זיי עס. מלאכותי זאגט מען אויף עברית, אבער מלאכותי קען, מיינט נישט דווקא די פילאזאפישע זאך. אריסטאטל רופט עס, איך געדענק שוין נישט אויף ענגליש, א מענטשליך געמאכטע זאך, אין אנדערע ווערטער, א נעטור געמאכט, נאטור געמאכטע זאך, און א געמאכטע זאך, אדער זיי רופן עס מלאכותי. וואס מיינט מלאכותי? וואס ווייסט, וואס איז די חילוק? וואס איז די חילוק? ביידע האבן, ביידע, אין א געוויסע זין זענען ביידע די זעלבע, יא א בוים, א בוים איז א בוים, ער געבט ארויס פיירות, און ער וואקסט, און אזוי טוסט אזוי און אזוי, און א טיש אויכעט. ער האלט זאכן און מ'עסט ביי אים און מ'לערנט ביי אים און ס'האט א א סימבאל אפילו, ס'האט א משמעות, אלע אין א געוויסע סענס זענען זיי ביידע ענליך, נאר זאגט אריסטו קוק, שטעל זיך פאר מ'נעמט א טיש און מ'באגראבט עס אין דער ערד, מ'מאכט א לוויה פאר די טיש, מ'באגראבט עס, נישט קיין לוויה, מ'דארף דאך פון א לוויה צו זען וואס וועט ארויסשפראצן, לאמיר זאגן די טיש איז נאך געבליבן לעבעדיג, די בוים קען זיין טויט, אבער די לעבעדיגע האלץ, מ'באגראבט עס אין די ערד און מ'באוואסערט עס, וואס קומט ארויס? א טיש? ס'וואקסט נישט ארויס א טיש, ס'וואקסט ארויס נאכאמאל צוריק די בוים. אנדערע ווערטער, די בוים, הגם ס'האט זיך געטוישט זיין, קען עס קען עס רופן זיין צורה מקראית, האט זיך געטוישט זיין עקסידענטל אויסזען, מ'האט צושניטן די בוים געמאכט פון אים א טיש, אבער ער איז געבליבן געבליבן זיין מהות. די חסידישע ספרים רעדן אסאך מאל וואס איז די מהות פון א איד, יא דאס מיינט עס. אקעי? דאס איז די אנדערע, דאס איז די צורה. זיין טבעיות'דיגע מהות איז געבליבן א בוים, והא ראיה? ס'האט נישט ארויסגעוואקסן נאך א

דאס רופן זיי די צורה טבעית, די דעפינישן אדער די ארדער, ס'איז א גוטע ווארט, ארדער איז א גוטע ווארט פאר דאס צו מסביר זיין, די ארדער וואס ליגט בעצם אין די בוים, ס'הייסט אין א געוויסן, אין א געוויסע סענס, דאס איז אויך די חילוק מיטן, אויב מ'רעדט שוין, דאס חילוק פון א עצם און א מקרה, למשל, אין ראשונים טרעפט מען די שפראך, אדער אויף ענגליש א עקסידענט און א עסענשעל טינג, רייט? עסענשעל נעטשער, אין אנדערע ווערטער, יא, אויב איך גיי זאגן למשל אז א מענטש, מ'דארף נישט אנקומען צו א איד, אבער א מענטש האט א געוויסע טבע, א מענטש האט א געוויסע טבע אז ער איז א, למשל, ביי עסנס, ביי די דעפענישן, די ארדער, די מהות, די זאך וואס הייסט א מענטש, ער האט פארשידענע מהות, למשל ער האט שכל, מיינט דאס יעדער מענטש האט שכל? ניין, א מענטש קען זיך גאנץ גוט באופן מלאכותי זיך נאריש מאכן, און אוודאי זיין שכל האט אסאך לעוועלס און אזוי ווייטער, אבער ווען, וואס איז די ראיה אז א מענטש האט בעצם באופן טבעי שכל און נישט נאר באופן, נישט באופן על טבעי, און זייער וויכטיג, ס'איז נישט למעלה מן הטבע, ס'איז נישט למטה מן הטבע, ס'איז נעטשער, די נעטשער פון א מענטש איז אז ער האט שכל, וואס איז די ראיה?

ס'וואקסט נישט פון זיך אליינס, דאס איז די אמת'דיגע טייטש, און וואס ס'ליגט אין אים ווערט נישט גארנישט, יא? דארף עס צוריק, דו ווילסט, דו ווילסט מאכן פון די טיש א שאנק, דארפסטו שטיין, און שניידן די טיש נאכאמאל, און מאכן א שאנק, בסדר, דאס קענסטו טון, אבער עס לאזן צו זיין, ס'וועט קיינמאל נישט ווערן קיין שאנק. אויב עס, משא"כ אויב וועסטו צוריק לייגן די טיש אין דער ערד, וועט וואקסן א בוים, ס'וועט נישט וואקסן, עס וועט נישט וואקסן קיין טיש, און דאס מיינט ווען אונז זאגן אז א שטיקל האלץ האט די נעטשער פון זיין א שטיקל האלץ, און ס'קען האבן די עקסידענט, ס'קען האבן באופן מקרי, אין אנדערע ווערטער, מענטשן קענען מאכן פון א שטיקל האלץ א טיש. די מושג טיש, אין אנדערע ווערטער, די מושג טיש איז נישט קיין נאטירליכע מושג, דאס איז א אנדערע וועג פון עס זאגן. די מושג טיש, מ'זאל זייער גוט כאפן, ס'איז סאבדזשעקטיוו, ס'איז נישט סאבדזשעקטיוו, איז די, איז פאר דעם, ס'איז נישט זייער א גוטע לענגווידזש, אבער דאס איז א מער מדויק'דיגע לענגווידזש. טיש איז נאט א נעטשרול טינג. ס'איז אן ארטיפישעל טינג, רייט? מענטשן מאכן טישן, די גאנצע מושג טישן מאכט נאר סענס אין די מענטשליכע וועלט, מענטשן דארפן טישן, אזוי בהמות דארפן נישט טישן, אזוי אויך נישט די סארט טיש וואס מענטשן דארפן. א טיש איז א איז א איז א איז א ארטיפישעל זאך, ס'נישט ליגט נישט אין די בריאה, ס'ליגט נישט אין די נעיטשער פון די האלץ צו זיין א טיש, די נעיטשער פון די האלץ איז צו זיין א. האלץ! האלץ האט אסאך אסאך נעיטשערס, אין די ווינטער וואקסט עס גרינע בלעטער נאכדעם פאלט עס אראפ, דאס איז אלעס א חלק פון די נעיטשער פון די בוים, ס'דא אסאך סארטן ביימער, מ'קען אריינגיין, דאס איז בעצם סייענס, נעטשרול סייענס, אויף זיין צו פארשטיין דאס, נעטשרול סייענס האט גארנישט מיט וויאזוי צו מסביר צו זיין וואסארא טישן מ'קען מאכן פון האלץ, יא? דאס איז א אנדערע סייענס, דאס הייסט ארט, דאס הייסט מאכן פון זאכן מענטשליכע, דאס איז די מענטשליכע וועלט. יעצט אוודאי ווי קען קאמפליקעיט דיס א ליטעל ענד סטארט טינקינג און זייער וויכטיג צו כאפן פאר איך זאג שוין א שיעור אויף א שטיקל רמב"ם כ'וועל ענק ווייזן וואס ס'איז קאמפליקעיטעד ביקאוז פיפל אר נעטשרול רייט דא איז דא ווערט א זייער א קאמפליצירטע זאך ס'דא וואס מסביר זיין ווען מ'זאגט אז א מענטש דארף זיין דארף זיך מתגבר זיין על הטבע דער רבי מיילעך זאגט כ'האב שוין געזאגט די שיעור דא אמאל ניין זייער א שווערע זאך צו פארשטיין ווייל נאר פארשטיין לאמיר זאגן יעצט למשל א טעלעפאן איז נישט קיין נאטירליכע זאך יא. עס צוברעכן וועט קיינמאל נישט ווערן צוריק א צוריק טעלעפאן, ס'איז נישט דא גארנישט אין די טעלעפאן וואס מאכט דאס טעלעפאן, מענטשן האבן צוזאמגעשטעלט די אלע שטיקלעך מעטער, די אלע שטיקלעך וואטעווער טעלעפאנס זענען געמאכט פון, און זיי און זיי און זיי געמאכט צו זיין א טעלעפאן, אבער ס'איז נישט דא גארנישט, דאס איז א מענטשליך געמאכטע זאך, די נעיטשער איז נישט דא אין נעיטשער טעלעפאנס, ס'איז דא אין נעיטשער אסאך זאכן אבער נישט טעלעפאן, ס'איז דא חלקים פון די טעלעפאן, דו ווילסט פארשטיין די נעיטשער, די טעלעפאן אין א נעטשרעל וועי, דארפסטו דאן פארשטיין. ביז אויף די לעוועל פון נאטירליכע זאכן פארוואס למשל וויאזוי הייסט די זאך וואס מאכט טעלעפאן סיליקאן ביהעיווט אין א סערטען וועי דאס איז די נעיטשער אוו סיליקאן אז ס'איז א סופער קאנדאקטער יא עס קען זיין עס קען זיין אביסל עלעקטריק און אביסל נישט וואטעווער דעט מיענס איך ווייס נישט און וועגן דעם קען מען מאכן פון סיליקאן טשיפס קאמפיוטער טשיפס דאס איז דאס איז א נאטירליכע זאך אבער דער קאמפיוטער טשיפ אליין איז נישט קיין נאטירליכע זאך ס'איז א אויפגעבויט קענסט זאגן אן טאפ פון נאטירליכע זאך אבער ס'איז נישט א גוטע לענגוויטש אבער ס'איז א עקסידענט וואס די נאטירליכע זאך באקומט, די נאטירליכע חומר, אדער נאטירליכע מעטער באקומט, יא, עד כאן איז מובן, איך וויל נאר מען זאל פארשטיין וואס ס'מיינט ווען די רמב"ם רעדט צו זאכן זענען נעטראל, אדער די ראשונים רעדן זאכן זענען נעטראל אדער זענען ארטיפישעל, נעטשרעל זאכן זענען וואס ליגט אין זיי א געוויסע, קענסט רופן א פרינציפל אדער רופן ארדער, ס'דא עפעס, ס'דא עפעס אין זיין א בוים וואס מאכט עס זיין א בוים, וואס מאכט עס וואקסן, וואס מאכט עס ארויסגעבן קערנדלעך און ארויסגעבן יו קוד קאל איט נעטשרעל לאוס באט דעטס נאט א גוד לענגוויטש, באט ס'מאכט עס ארויסגעבן קערנלעך, עס מאכן נאך ביימער אזוי ווייטער, ס'נישט דא, איטס נאט אין א טרי טו בי א טעבל, רייט? יעצט. לייף.
וואי נאט? וואי נאט נעטשרעל לאו? פארוואס נישט נעטשרעל לאו איז די זאך? וואס פארוואס נישט? פארוואס איז עס נישט לאו? ניין איך פארשטיי יעצט, ווייל לאו איז ווייל די לענגוויטש, כ'גיי ניין, גייט זיך קאנפיוזן, די ווען מ'זאגט חוקי הטבע, חוקי הטבע, מ'זאגט אחרונים, ווייל חוקי הטבע איז, ווען ניוטאן האט געזאגט אז. און אנדערע בחורים האבן געזאגט אז עס איז נישט דא אין די זאך ווייל זיי האבן געהאלטן און אנגעקוקט פאר פארשידענע ריזענס אויך פאר פילאסאפישע ריזענס אויך פאר טעאלאגישע ריזענס. דארף מען געדענקען נעטשרעל לאו איז א געזעץ ווערט געמאכט דורך די נאטירליכע געזעצן די געזעצן קומט פון די פון די איידיע אז עס איז נישט אמת'דיג דא א נעטשער אין די זאך דאס איז א סערטען ענטי עסענטשעליזם ווייל אין אריסטאטל דאס איז א חילוק רייט אין אנדערע ווערטער אויב עס איז לויט ווי די אריסטו לויט ווי די ראשונים האבן פארשטאנען בעיסיקלי אריסטו רייט פלעטו האט אביסל א אנדערע אבער אויך א ענליכע כעין זה. האבן אלע פארשטאנען אז ס'איז דא אין די, איטס אין א טרי טו בי א טרי, ס'איז דא עפעס אין די בוים וואס מאכט עס א בוים, וואס איז דאס אין? ווערט חקירות, אפשר איז עס א נשמה וואס איז חלק אלוקי ממעל, אפשר איז עס נישט נאר א נשמה נאר מער א מאטעריאלע זאך, אזוי ווי אריסטו זאגט, קען זיך חוקר זיין וויאזוי, אבער ס'איז דא עפעס א פרינציפל אין די בוים וואס מאכט עס בוים. די אחרונים וואס זיי נוצן די לענגוויטש, און אריסטאטל נוצט קיינמאל נישט די לענגוויטש לאו, ס'איז דא נעטשרעל לאו אפשר, אבער נישט, מיינט נישט דאס, כ'וועל קומען אין א מינוט, נישטא קיין לאוס אוו נעטשער, נעטשרעל לאו, נישטא קיין לאוס אוו נעטשער. קומען די אחרונים, פילאסאפן אחרונים, און זיי זאגן, אז וואס משוגע, און זיי האבן פארשידענע ראיות און סברות, איך קען נישט, איך געדענק נישט אויף די סעקונדע וואס זיי זענען, אבער זיי זאגן אז ס'איז אביסל נאריש צו רעדן פון, אדער עס איז נישט מסביר גארנישט, פארשידענע סיבות וואס טענה'ן זיי אז ס'מאכט נישט סענס צו רעדן פון א נעיטשער אין די זאך, נישטא גארנישט אין די בוים, נאר וואס? און זיי האבן אלע ביימער וואס אונז זעען, איך קען נישט עס איז ממש דעיוויד יום, אבער אלע ביימער וואס אונז זעען פירן זיך אין א געוויסע וועג, יעצט פארוואס פירן זיך, אין אנדערע ווערטער ביי אריסטו האט דאס געטרייט צו ענטפערן פארוואס.

ס'איז דא אמיתיות דערין. א עסענס, עסענס, מ'רופט א עסענס. נישט קיין בפועל'דיגע טעכנישע סיבה מסובב. דאס רופט ער א סיבה, דאס איז איינע פון די סיבות. איך בין נישט, איך וויל נישט אריין, כ'האב נישט, איך דארף, איך דארף פארן ווייטער פון דאס. יא יא, דאס איז אנאדער וועי, באט איטס אנאדער וועי אוו סעיאינג דעט א טעיבל דעט יו מעיד נידס יו טו ביקאם א טעיבל, און איט אנלי העפענס פאר סאם עקסטערנעל טו איט, איטס אוטסייד, די פרינסיפעל אוו ביאינג טעיבל דאזענט עקזיסט אין טעיבלס, עקזיסטס ביי פיפעל גיווינג איט טו דעם, רייט? משא"כ די פרינסיפעל פון זיין א בוים עקזיסט אין ביימער. דאס איז שצריך דאך וועגן דעם איך וויל נאר זאגן בקיצור איטס עסענשעל עסענשעל רופט מען עס אדער אויף חסידיש אנדערע ספרים רופן עס עצמי עצם אין די עצם פון די זאך אדער סעים סעים ווארט ליטערלי די די אקעי איך גיי איך גיי נישט זאגן בקיצור די אנדערע האבן געזאגט אז דאס זאגט גארנישט ממילא דארף מען זאגן אז די אייבערשטער וואס האט געמאכט די טבע ער גיבט געזעצן ממש אזוי ווי געזעצן זיי פאלגן זיי פאלגן סא די ריזען פארוואס א בוים איז א בוים ווייל ער פאלגט די אייבערשטער וואס זאגט זאל זיין א בוים. פארשטייסט? לאוס אוו נעיטשור איז אריגינעלי א טעאלאגישע קאנצעפט וואס זאגט אז אנשטאט פון רעדן פון נעיטשור כאילו ווען עס וואלט נישט געווען קיין גאט וואלט אויך געווען א נעיטשור. אריסטו דארף נישט קיין גאט, אפשר בסוף דארף מען א גאט פאר דעם, אבער דאס איז נישט גלייך נישט דירעקט פון גאט. משא"כ לויט די שיטת האחרונים איז עס ממש גאט האט געמאכט, אזוי ווי ער געבט געזעצן פאר מענטשן געבט ער אויך געזעצן פאר ביימער און הייסט זיי זיין ביימער. און ס'איז זייער א אנדערע וועג פון טראכטן, יעצט קומען אפיקורסים און זאגן אויב אזוי קען מען שוין אויס ארויסנעמען די אייבערשטער און זאגן סתם אז ס'איז א רעגולעריטי. כ'גיי נישט אריין דא. קיצור הנמרץ. איז יעצט קען מען פארשטיין איך וויל דאך פארן איך דארף ארויספרינטן זאכן באט איך האב נישט דא קיין פרינטער אדער קיין סקרין וואלט געדארפט זיין אבער קומט אויס אזוי אז אונז דארפן ווען איז די שאלה לויט די אין די שפראך די שאלה וואס אונז האבן געפרעגט דאס איז די שאלה וואס אונז האבן געפרעגט די ערשטע פינף שיעורים אדער עפעס אזוי צי קדושה באופן כללי רייט אדער אין ספעציעל באופן פרטי קדושת זמנים מ'קען אזוי ווי געזאגט קען אריינגיין אין כמעט אלע אנדערע זאכן, און מ'קען עס מרחיב זיין בכלל צו מוסר, דאס הייסט וואס מענטשן דארפן טון, צו דאס איז א נאטירליכע קאטעגארי, צו דאס עקזיסט אין נעטשער, אויב איז איינער א גוטער נעטשרעל סייענטיסט, א נעטשרעל פילאזעפער, רייט דעט סייענטיסט איז א ווארד דעט וואס אינווענטעד לעיטער, באט א נעטשרעל פילאזעפער, און ער וועט פארשטיין וויאזוי די נאטור ארבעט, וואס זענען אין אנדערע ווערטער מעשה בראשית, וואס די רמב"ם זאגט מעשה בראשית איז טייטש וויסן די נאטור פון זאכן, כ'מיין אז יעדער איינער איז מודה צו דעם, עיין שם, יעצט, ער וועט טרעפן דארט שבת. איינער איז א גוטע סייענטיסט וועט ער טרעפן שבת, ווי וועט ער טרעפן שבת? שוין גערעדט ביי די סמבטיון אפשר, האבן געברענגט האבן געווען דא א שיעור וועגן די סמבטיון, אין לעיקוואד האבן געהאט א שיעור וועגן די סמבטיון, די גמרא זאגט סמבטיון יוכיח, ס'גייט זיבן טעג, זעקס טעג, און ס'ענדיגט זיך שבת, אפשר איז דאס נאר א סימן די גיהנום סטאפט שבת, פארשידענע נאטירליכע זאכן, אדער מען קען זאגן מער טיף, קען זאגן אז איינע פון די זאכן, איינע פון די מהלכים וואס איז דא אין די וועלט איז די מהלך פון א וואך, פון א זעקס טעג און שבת, ס'דא עפעס א נאטירליכע סדר. און מען קען רעדן מער באופן מופשט מער באופן מעין פרטי איך וועל זאגן אביסל וואס דאס איז שבת למשל אזא אזאך יום טוב ס'איז דא אין די יום טוב בעצם אנדערע ווערטער לויט די טעאריע איך האב געזאגט לויט די טעאריע לויט די וועג פון טראכטן נישט נאר מען קען רעדן פון שבת פון יום טוב אונז רעדן היינט פון דעם מען קען רעדן פון תפילין בעצם איז תפילין א נאטירליכע זאך קענסט כאפן דאס איז די קבלה'דיגע שיטה די קבלה האלט אז אלעס איז נאטירליך די לויט פונקט פארקערט וואס יעדער איינער טראכט יא ס'איז נאטירליך אנדערע ווערטער זאגט א מקובל פארוואס היט מען שבת פארוואס לייגט מען תפילין. ווייל ס'איז דא עולם הזה עולמות עליונים וואס ער מיינט זיך נאר מ'טראכט טיפער וואס מיינט עולמות עליונים אבער איך מיין אמת'דיג מ'דארף אריינגיין אין דעם אבער אז דו'סט פארשטיין בעסער די די לאוס אוו נעיטשער כ'האלט אין איין זאגן די ראנג ווארט אבער פארשטיין בעסער די נעיטשער פון זאכן און טיפער און די נעיטשער פון די נעיטשער און אזוי ווייטער וועסטו זעהן אז ס'איז דא אז ס'איז דא. אזא זאך וואס הייסט זיבן טעג און שבת, למשל. ס'דא אזא זאך וואס הייסט חודש ניסן, חודש אביב, דעמאלטס געשעהט כך וכך, יא? ס'דא ימים טובים וואס האט צו טוהן מיט מקרות הזמן, וויאזוי יציאת מצרים. יא יא, מ'גייט, כ'האב א פשט פאר דעם. א גוטע שאלה. ס'איז א גוטע פראבלעם. לויט די שיטה דארף פארענטפערן יענץ. דארף טאקע פארענטפערן יציאת מצרים. לויט דעם איז. איך וועל רעדן איך וועל שרייב עס אויף איך וועל דורכגיין אין א מינוט אבער ס'איז א גוטע שאלה אבער שבת למשל איז גרינגער צו רעדן אין די אין די לענגוועדזש שבת איז אפילו למעשה פון מעשה בראשית באט אויף דעם אליינס קען מען דאך חוקר זיין יא דארף פארשטיין ס'איז דא א נאטירליכע הבנה פון מעשה בראשית און א מלאכות'דיגע אין אנדערע ווערטער הלויזע א געטליכע מער חק'דיגע וועג פון פארשטיין מעשה בראשית יעצט קען איינער זאגן פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט פארוואס היט מען שבת?

עטליסט זיין נאך איין פארוואס, קען זיין אז נאך די פארוואס דארף מען אנקומען ערגעץ, דארף מאמין זיין, לויט לויט וויאזוי די רמב ם, לויט וויאזוי די רמב"ם האט פארשטאנען, כמעט קיין, עט סאם פוינט קומט מען אן צו פארוואס ווייל די אייבערשטער האט עס אזוי געמאכט, אבער אין די אין די נאטירליכע מהלך פון זאכן כמעט כמעט קומט מען נישט דארט אן, ווייל ווייל סתם מען קומט אן צו פארוואס ווייל לאגיק דארף זאגט אז ס'דארף אזוי זיין און דאס איז אייביג געווען, אבער איך גיי נישט אריין אין די אין די לעוועל פון שאלה, אבער לאמיר זאגן אז עטליסט נאך דא איין נאך איין לעוועל, אין אנדערע ווערטער לויט אפי' קבלה, יעדער איינער קען קבלה ווייסט פי קבלה איז דא א סיבה פארוואס די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט אין זעקס טעג און די זיבעטע טאג האט ער גערוהט רייט? ווייל ס'דא זעקס ספירות. איין מינוט איין מינוט איך האב דיר געזאגט ס'איז נאך איין לעוועל לייק עווערי אלל סייענס ענק האבן געזעהן אמאל כ'האב שוין געשיקט אמאל די ריטשארד פיינמאן'ס ווידעא וועגן מעגנעטס עט די ענד אוו די דעי קען מען זאגן פארוואס ווי ביז מען הערט אויף זאגן פארוואס אבער סייענס מיינט נאך איין לעוועל פון פארוואס דאס הייסט פארשטיין אקעי אלעמאל קען מען איין מינוט, איין מינוט, אלעמאל קען מען גיין, יא? פארשטייסט וואס איך זאג, יא? אלל סייענס איז לייק דיס, וויי דאס, וויי דאס גראוויטי, ווייל ס'איז גראוויטי, און פארוואס גראוויטי? אקעי, אבער יעצט פארשטייסטו בעסער, עפעס פארשטייסטו, כ'גיי נישט אריין, דאס איז ממש, איך וויל נאר מסביר זיין אז די חילוק וואס קומט ארויס, אין די עולם הזה קומט ארויס א חילוק, יא? אויב ס'דא א ענד, דעם וואס הייסט אן ענד? פיזיקל ענד, פיזיקל ענד איז דא, איז דא אבער נישט קיין, נישט קיין פיליסאפיקל ענד. אקעי, איז א פראבלעם. אקעי אבער אבער דארף נישט גלייך דזשאמפן איין מינוט איין מינוט לאמיר לאמיר לאמיר אפלעזן די פלאן ווייל דאס איז דאך דאס איז לאמיר שוין זאגן אז עטס האבן נאך טויזנט פארוואס צו ענטפערן אבער כ'ווייס די די אקעי כ'וויל נישט מאריך זיין אין דעם עטליסט נאך איין וואס נאך איין פארוואס מעג מען אלעמאל פרעגן אקעי נישט נאך צוויי קען מען טראכטן אפשר איז דאס שוין מופלא ממך אבער נאך איינס מעג מען אלעמאל אקעי כלל גדול בתורה נאך איין פארוואס מעג מען אקעי באט דזשאמפ נישט אלעמאל זאג איך וויל פרעגן יעצט די לעצטע פארוואס בקאוז דען די קוועשן דאזענט מעיק סענס יו העוו טו העוו א גוד קוועשן רייט שאלת חכם חצי תשובה דארפסט פארוואס זעקס טעג זאג מיר פארוואס און זאג און פארוואס איז דא אזא מושג פון זעקס אקעי האלט מען שוין נאך האסט עטליסט געזאגט נאך עפעס רייט צוגעלייגט די ווערטער יא סאו על פי קבלה למשל איך וויל נישט אריינגיין איך ווייס נישט אפילו וואס די מקובלים מיינען אפשר ווייס איך יא אבער מ'דארף לערנען על פי על פי קבלה איז דא א ריזען ס'איז נישט ניין די וועלט מ'היט נישט שבת ווייל די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט אין זעקס טעג דאס איז נאר די חיצוניות וואס מיינט חיצוניות ס'איז נאר די.

זכר. זכר, נו, נאך איינס פארדעם. זכר למעשה בראשית, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, די זענען טרי דיפרענט שבתות. פאר דעם עסט מען דריי סעודות שבת, סתם אבי גערעדט, אבער אבער אבער דאס זענען צוויי דריי פרשיות פון שבת אין די תורה, רייט? פרשת פרשת בראשית שטייט זכר למעשה בראשית, און פרשת. אין פרשת אמור שטייט תחילה למקראי קודש, און אין פרשת אין משנה תורה שטייט זכר ליציאת מצרים יא, די צווייטע לוחות. אבער דאס זענען דריי אנדערע ריזענס, אנדערע ווערטער, ס'קען איינער זאגן, גאנץ א גאנץ א מסתבר'דיגע זאך צו זאגן, אפילו ראשונים אפשר זאגן כמעט דאס, איך לייג עס נאר אראפ בעסער, יא, אין הכי נמי, די אייבערשטער האט זיך אנגעהויבן די ערשטע שבת, די ערשטע לעוועל פון שבת ווייל די אייבערשטער האט גערוהט זיבן טעג, אבער פארוואס היט אונז שבת, די רמבם זאגט דאס, איך האב געפונען די רמבם, די רמבם זאגט בערך אזוי, נישט ממש דאס, אבער איך האב עס מפרש געווען אנדערש לעצטע מאל, אבער מ'קען אזוי מפרש זיין, פארוואס היט אונז שבת? אדער אנדערע ווערטער, ס'דא אסאך גוים וואס היטן נישט שבת, האט די אייבערשטער דאך אויך געמאכט זייער וועלט אין זיבן טעג, סאו פארוואס ווייסן זיי נישט פון שבת? ווייל זיי זענען נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים, אונז זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים האט די אייבערשטער געזאגט ענק זאלן עס געדענקען, סאו דער'ס אלרעדי ענאדער לעוועל אוו קאז, רייט? סאו איטס נאט ריעלי טרו טו סעי דעט ווי דירעקטלי קיפ שבת ביקאז ס'איז געווען זיבן טעג פון מעשה בראשית, ס'דא אינצווישן נאך א סיבה, זכר ליציאת מצרים, יא? און איך וויל דערצו לייגן נאך א זאך, תחילה למקראי קודש, נישט נאר דעם, נאר ס'דא אזא ענין פון מקרא קודש, און שבת הייבט אן די פרשה פון מקרא קודש אין פרשת אמור, דאס איז עברי טייטש תחילה למקראי קודש, יא? ס'איז די ערשטע מקרא קודש, מועדי השם מקראי קודש תקראו אותם ששת ימים תעשה מלאכה רשי מוצא צחוק אזוי שטייט אין פסוק און וואס מיינט דאס אז חוץ פון דעם וואס זכר ליציאת מצרים האט געגעבן פאר אונזערע זיידעס אנדערע זכר ליציאת מצרים איז אנאדער וועי אוו סעינג קאז ווער דזשואס רייט סאמאן טו עסק יו וויי יו קיפ שאבעס סעי יו אר דזשואס קאז ווער דזשואס איטס טרו רייט גוים דאנט קיפ שאבעס די די ריזען וויי יו קיפ שאבעס איז ביקאז יור א דזשו נאו וויי דו יו קעיר אבאוט בינג א דזשו קען אויך זיין ווייל דו ווילסט מאכן שידוכים, ס'איז שוין נאך א לעוול פון סיבה, יא? וואס אלס סיבות? ביי די וועי, איך מיין ערנסט, ווען מיר זאגן לשמה, יא? מענטשן זאגן אז זיי טוען מצוות לשמה, טון מצוות לשמה מיינט נאר צו געדענקען איין סיבה פאר די כוונה, ס'איז אלעמאל דא א לשמה. איטס נאט, די רמב"ם, איך בין מסביר לויט וואס קומט אויס, יא דער'ס אויס ריזענס, לעטס בי ריעל, א שקרן, ווען דו וואלסט אויפגעוואקסן אין א מדבר וואלסטו געהיטן שבת, הייליגע מדבר, יא? מ'רעדט וועגן די הייליגע מדבר אמאל דא. אויב וואלסטו אויפגעוואקסן אין א מדבר וואלסטו געהיטן שבת ווייל די אייבערשטער האט געגעבן פאר משה רבינו די מצוה פון היטן שבת אפילו ווען מיט אלע ראיות פון די כוזרי פארוואס עס שטימט וואלסטו נישט געהיטן שבת וויטש איז נאט טרו איטס טרו עט אנאדער לעוועל אמת דו היטסט שבת ווייל ס'איז דא גוטע קוגל אין שול און ס'לוינט זיך צו קומען אין שול אדער ווייל דיינע קינדער זאלן נישט עה כ'ווייס נישט פארשידענע ריזענס און דאס אליינס האט א ריזען ס'דא סיבה וסיבה לסיבה יא די אייבערשטער איז סיבת כל הסיבות יא אבער ביזן סיבת כל הסיבות איז נאך דא אסאך סיבות אינצווישן און טון מצוות לשמה מיינט נאר צו געדענקען די סיבת כל הסיבות פון די מצוה, ס'מיינט נישט צו זאגן א ליגנט און זאגן אז אז איך האב נישט די, ס'נישט דא קיין סיבות אמצעיות, יא, ס'אלעמאל דא אינצווישן סיבות, יא. לשמה איז נאך איין ריזן נא, לשמה איז, ווען מיר זאגן טוהן מצוות לשמה, די כוונה מיינט צו זאגן, טראכט נאך, פרעג נאך איין פארוואס, אדער נאך צען פארוואס עס קען זיין, איך ווייס, יא, איך היט שבת ווייל מיין טאטע, פארוואס מיין טאטע, ביז דער ערשטער וואס האט אמאל געהאט א גוטע כוונה, יא, איך ווייס נישט. סאם האו, יא, דו ווייסט איינער איז אכצן דורות שומרי הברית ווייל די ערשטע האט טאקע געווען א שומר הברית אלע זענען שוין דורות יא, ס'איז נאר געווען איין שומר הברית קומט אויס יא, נישט אלע, יא, קיצור, עס איז אכצן דורות יא, איך ווייס די בעל תניא זאגט שלושת אלפים משל יא, ס'איז דא דריי טויזנט לעוועלס פון משלים יא, די די די שלמה המלך האט. בעל תניא זאגט אזא טייטש, יא, וידבר שלושת אלפים משל טייטשט ער, א שווערע זאך דארף מען מסביר מיט א משל, און יענץ דארף מען מסביר מיט נאך א משל, שלמה המלך האט געהאט אזא טיפע חכמה, אז דריי טויזנט משלים האט מען געדארפט ביז מען קומט אן צום צום ווארט, ביז מען קומט אן צו פארשטיין וואס ער זאגט. ס'איז א גוטע גוטע גוטע אימעזש, יא. און די זעלבע זאך, דער תנא האט דערנאך געזאגט, יעדע זאך טוט אויף דריי הונדערט טעמים, יא, נאט סעפערעיט טעמים, פארוואס טוט ער דאס, וועגן דאס, פארוואס דאס, און פארוואס דאס, און פארוואס דאס. עס קען אויך סעפערעט טעמים, אבער ס'איז איין נאך א פשט מיט זיין צירוף. כ'זאג אלעמאל מפרש די חסידישע רעבעס. שוין, נחזור לעניננו, ווי האלט איך? נחזור לעניננו אז מ'רעדט פון שבת יא, ס'קען זיין אסאך סיבות יעצט. און דא איז דא א גרויסע חילוק, אטליסט ס'איז דיפרענט קעטעגאריס אוו ריזענס רייט? ס'איז דא סאושעל ריזענס, דאס איז אלעמאל אמת, אלעמאל דא סאושעל ריזענס. נאכדעם איז דא מחשבות'דיגע ריזענס וואס ענטפערט די ריזענס פאר די סאושעל און אזוי ווייטער. נאכדעם. קען מען פרעגן, פארוואס, לאמיר צוריק גיין וואו אונז האלטן, ס'קען איינער זאגן, אונז היטן שבת ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן די וועלט אין זיבן טעג, פונקט. במקרה אין אנדערע ווערטער, רייט? דער'ס נאו, נאטינג, דאס מיינט במקרה, רייט? מקרה מיינט, אדער ביי טשויס, ביי מקרה, דעט דאזענט מעטער לגבי ענינינו, דער'ס נאו סייענס אוו איט, רייט? סאמוואן עסקס יו פארוואס האט די וועלט באשאפן געווארן אין זעקס טעג, צו זאגן, ככה. פארוואס האב איך יעצט גערוקט מיין הענט? ווייל כ'האב גערוקט מיין הענט, דער'ס נאו ענטפער, כ'מיין אפשר איז דא ענטפער, אבער סייענס מיינט דאך צו פארשטיין עפעס א קאוז, עפעס א מהלך, מ'קען עס פרעדיקטן, רייט? מ'קען פארשטיין פארוואס.

און עט סערטען לעוועל יעדע איינער וואס איז א מאמין דארף דאך איז עס אמת יא? פונקטליך ווי אזוי עס איז אמת אבער עס איז אויך אמת יעדע איינער איז מודה אז עס איז אויך איז דא א מהלך מען קען עס פארשטיין די רעגן עס איז נישט למעלה מן הדעת מען קען עס פארשטיין עס רעגנט ווייל די וואלקען איז דא א וואטער סייקל מען לערנט אין סקול יא? און די ערשטע זאך די מאסט בעיסיק טינג רייט עניטינג פארוואס פארוואס קען א פארוואס קען קען א מענטש האלטן א צען פונט און נישט טויזענט פונט?

און זעהן אז ס'דא מענטשן צו, כ'מיין אז ס'דא עד היום הזה מענטשן וואס האבן נישט די קאנצעפט. ווייל ווייל אויב דו כאפסט, כ'וויל וואס איך וואס איך וויל ארויסגעבן בעיקר, איך ווייס נישט וואו איך בין אנגעקומען דא. אויב וואס איך וויל בעיקר ארויסגעבן, איך ווייס יא. וואס איך וויל בעיקר ארויסגעבן איז אז די די קאנצעפט איז די פראבלעמאטישע זאך, נישט די פרטים. רייט? צו די די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט אין זיבן טעג אדער אין צען מיליאן יאר מעיקס נאו דיפרענס טיעלאדזשיקלי, פילאסאפיקלי, רייט? איטס דזשאסט א קוועשן אוו ווען. אקעי. פשט אין פסוק חומש, מוטשען זיך מוטשען אין פשט, אין די ערשטע שווערע פסוק, ס'איז דאך נישט די פראבלעם. יא? די אמת'דיגע פראבלעם, ביי די וועי איטס די סעים פראבלעם עוואלושן באט עווערי טיים נאך א לעוועל כאפן מענטשן דאס, כאפן מער מענטשן פארלוירן נאכאמאל, אויב דו כאפסט אז די יסוד, ס'איז נישט ווערן פארלוירן קיינמאל נישט, עס קען זיין ווערן פארלוירן ערשט פון די יסוד אבער נישט פון די פרטים רייט? ווייל ווייל יעדער איינער אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט אז ווי דו זאגסט א בעיבי ווערט נישט געבוירן, קינדער מיינען, א בעיבי איז די אייבערשטער געמאכט געט א בעיבי, יא? אויב מען גייט אין א פרומע חדר, די אייבערשטער מאכט מען דאווענען, ווערט יענער קענסט די בעלזער רב'ס גבאי, יא? קענסט די מעשה, יא? יא, אלטע בחור, מען פרעגט נו וואס מיט מצות פרו ורבו, וואס הייסט גיין צום רב געבן א קוויטל? יא, אזוי, ס'דא א וועג פון טראכטן אזוי. וואס? מען פארציילט עס פאר א דזשאוק אבער ס'איז זייער א טיפע דזשאוק, יא. זייער א טיפע דזשאוק, אין די אנדערע ווערטער, טראכסט אריין, אז דו טראכסט אריין, יא, פארוואס? פארוואס מענטשן, אזוי ווי אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט און ווער עס לערנט, יא, בעיבי איז נישט ממש געקומען בדרך נס, ס'איז א סדר, אין הכי נמי, די אייבערשטער אזוי ווי דו זאגסט, אמאל געלונגט עס נישט, דארף מען יא מתפלל זיין, איך ווייס וואס, אבער ס'איז דא עפעס א, איט מעיקס סענס, רייט? איטס נאט, דאזענט מעיק, איטס נאט מעדזשיק, איט מעיקס סענס, בעיביס קומען אין א וועג וואס מאכט טאטאל סענס, ס'איז נישט אפילו שווער צו פארשטיין, אפילו פאר ווען מ'פארשטייט בייאלאדזשי און וויאזוי די סעלס ספליטן, מ'פארשטייט, מ'לייגט אריין א בעיבי און ס'קומט ארויס, יא? קינדער ווייסן נישט מ'לייגט עס אריין, אבער מ'לייגט עס אריין און עס קומט ארויס, ס'איז נישט אזוי קאמפליצירט, יא? יא ס'איז קאמפליצירט. איך זאג ס'איז קאמפליצירט אבער אבער איים דזשאסט גיווינג יו א גוד משל פשוט די זעלבע זאך אדם הראשון זאגט דאך זאגט די רבי אין חדר ער איז געבוירן געווארן אז אונזער חדר פשט פון אדם הראשון איך זאג נישט יעצט וואס איז עכט די פשט און וואס איז נישט כ'בין נאר מסביר פארוואס די יסוד איז די פראבלעם נישט די אונזער חדר פשט פון אדם הראשון איז אזוי ווי די קינדער'ס פשט פון פון בעיבי'ס געבוירן ווערן די אייבערשטער האט געמאכט אדם הראשון אקעי. די אייבערשטער מאכט בעיביס, אמת, קיינער זאגט נישט אז ס'איז נישט אמת. אבער ווי איז דאס געמ געמאכט? שטייט גראדע א בפירושע פסוק פון וואס ס'איז אמת. ביי די וועי, עס לערנט פשוטו של מקרא, עסט שוין זען אז ס'איז נישט אזוי פשוט. די אייבערשטער מאכט מענטש פון עפעס, יא? פון ערד. וואס מיינט דאס בכלל מאכן א מענטש פון ערד? ס'איז שוין דא עפעס א מהלך. ניין? דער וועט דער סאם סייענס אויף מעשה בראשית, רייט? מענטש קומט פון ערד, עוועלושען, מע ערד מענטש, אקעי, ווערי שארט, ווערי ווערי, סקיפט א לאט אוו סטעפס, באט פון ערד מענטשן, רייט? אמת די נשמה קומט פון ערגעץ אנדערש, מען דארף, ס'איז אבער אויך פון ערגעץ, יא, ס'איז ויפח באפיו פון פון גאט, אפילו על פי פשט גייט נישט אריין פון וואו ס'איז געקומען די רוח, וואס עס מיינט, ס'איז נישט פון גארנישט, יא, יש מאין, ס'איז דא עפעס א סדר, ס'איז דא עפעס א מהלך, און אוו קאורס די רגע וואס דו כאפסט דאס, כאפסטו אז דא איז, דא ליגט די, דא ליגט די בראך, דא ליגט די די סוד, אויף דעם איז דער רמב"ם זיין סוד מסביר אז טארסט נישט זאגן, פאר קינדער לערנט מען די אייבערשטער האט געמאכט די ערשטע טאג דאס, די צווייטע טאג דאס, ווער ס'איז אביסל עלטער כאפט אז פון דעם פסוק שטייט דאס, די די ווען פון ווי האט ער געמאכט די הימל. שטייט א פסוק פון וואסער פון אש ומים זאגן חזל איך ווייס נישט ווי ס'שטייט די אש אין די פסוק אבער פון וואסער עטליסט יא. און אזוי ווייטער ווי האט ער געמאכט בהמה איז אויך פון די ערד א בפירושע פסוק ווי האט ער געמאכט די פרוי פון די מאן אקעי וואטעווער ס'מיינט פונקטליך ווי עס ארבעט אבער ס'האט א מהלך מ'קען פרעגן וויי מ'קען פרעגן ווי אזוי וויי איז אנאדער וועי אוו עסקינג ווי פארוואס רייט פארוואס איז א מענטש אזוי ווייל ער איז געמאכט פון ערד יא.

מ'וואלט נישט געמוזט, ס'איז א מנהג, קבורה איז א מנהג, ס'איז נישט קיין, מ'מוטשעט זיך אין די גמרא צו דאס איז א מקור, צו ס'איז א הלכה, צו עס איז מדאורייתא און מדרבנן, ס'איז נישט קיין קלארע מקור פאר די מצוה פון קבורה, אבער די די פאקט איז די מנהג אין אין וואטעווער, די מנהג התורה איז געווען אלעמאל צו לייגן, אדער כמעט אלעמאל צו לייגן מענטשן אין דער ערד, אפשר מיינט עס נישט נאר קבורה, לאמיר זאגן אז ס'מיינט קבורה, מ'קען טראכטן, יא? פארוואס? וואס שייכות מענטש מיט ערד?

אה, פארוואס? אה, ווייל די ערשטע, דעס איז אנאדער וועי אוו טאלקינג אבאוט, ווייל די ערשטע מענטש וואס האט געוואוסט, וואלט עס געמאכט סענס, ווייל ער האט געוואוסט אז זיי קומען פון דארט, האט זיך אריינגעלייגט צוריק אין דער ערד. נע נע נע. אקעי, איך גיי נישט אריינגיין אין פשטים פון די פסוק, כ'בין נאר מסביר אז אז דא די מושג פון טבע איז א דעינדזשערעס מושג, נישט ווי אזוי די טבע ארבעט צו ס'איז געווען איין טאג אדער צוויי טויזנט טעג, דאס אז ס'איז דא א מהלך, רוב מענטשן האבן עס נאכנישט געכאפט, ווייל זיי זיי זענען צוגעוואוינט צו טראכטן, אבער ווען מען כאפט אז דא איז ליגט די פראבלעם, יעצט וואטעווער די תירוץ איז אויף אויפן עפר, די זעלבע תירוץ איז אויף גאנץ עוואלושן, נישט קיין חילוק, טוישט נישט גארנישט די די אלע זאכן, יא? שטימט יא? און יעצט די זעלבע זאך, די זעלבע זאך איז ביי מצוות, ענק פארשטיין יא? פארדעם ס'איז דא, דא דא קומט א גרויסע מחלוקת, אבער די זעלבע זאך איז ביי מצוות יא? א נארמאלע, על פי פשט, אז מען וועט בנגלה וואס מען לערנט אויס פאר קינדער, מצוות דארף מען טון ווייל די אייבערשטער האט געהייסן יא? פרעג נישט פארוואס. גייסט פרעגן פארוואס וועסטו אפפארן, אזוי האט שלמה המלך אפגעפארן. פרעג נישט פארוואס. שוין, דאס איז א גוטע חינוך, א מהלך פון חינוך, יא. אבער עס איז דא א פארוואס, יא. אבער ווען די רגע עס נאגט דיר פארוואס, הייבסטו אן צו פארשטיין, אה, סאיז נישט ווייל די אייבערשטער האט געהייסן, סאיז דא א פארוואס, יא. סאיז דא א טבע, א תועלת'דיגע ריזען, טראכטן צו עס איז טבע, אבער עס איז אנאלאגיש עטליעסט, עטליעסט בדרך משל, עטליעסט אנאלאגיש די זעלבע זאך, דא, פארוואס שבת היט מען? ווייל, לאמיר זאגן א טבעיות'דיגע טעם, כידוע הרמב"ם'ס טעם, דער רמב"ם זאגט די טעם, ווייל מען דארף זיך אפרוען, עס איז שווער צו ארבעטן זיבן טעג רצוף, דאס איז אן אפיקורס'ישע טעם, פארוואס איז עס אפיקורס'יש? וואס איז שלעכט מיט די טעם? פארוואס די מענטשן, פארוואס זענען מענטשן נישט העפי מיט אזעלכע טעם? ווייל ס'איז מגשם די תורה? וואס מיינט דאס? וואס בעצם שטערט אים? אויב איר ווילט פארשטיין וואס שטערט אים, דאס שטערט אים. מ'האט פריער די אז ס'מאכט עס א סייט. רייט. וואס שטערט אים איז, יעצט דארף מען נישט גאט כאילו. אזוי טראכט ער. דאס איז זיין טענה. יעצט, אה, ס'איז דא א סייענטיסט. ס'איז דא א שבת, א פסיכלאג, כ'ווייס, סייענטיסט, א סייענס פון מענטשן. מענטשן דארפן בריאות, כ'האב בריאות, מילא רוט זיך אפ. מילא ס'איז, ס'האט אראפגענומען די גאנצע ניק, אבער מצד ש, מצד א, מצד א אדם פשוט, מצד א נגלה'דיגע מענטש, אדער מצד א קינד, איז עס געמאכט קלענער שבת. סאו איינער וואס זאגט יא א פילאזאף זיי פארשטייט יא אז טבע איז א גוטע זאך האט מאסט פארשטיין מאסט בראש דאס דאס דאס ווילן זיך פארשטיין ווילן זיך פארשטיין פארוואס מ'וויל עס פארשטיין טראכטן אבער ווען יעדער איינער וואס וויל פארשטיין נעטשער וויל זיך פארשטיין די פארוואס פון זאכן זיי האבן קיינמאל נישט העפי צו זאגן ווייל די אייבערשטער האט געהייסן רייט קיינמאל נישט קיינמאל נישט איז ביי די וועי זייער קלאר זיי זענען זייער קלאר קיינער איז קיינמאל געווען העפי מיט די תירוץ ס'דא אסאך ס'דא אסאך גוים מענטשן וואס זאגן אז א אמאל פלעגט מען זאגן אז גאד אוו די געפס יא קענסט דעם אלע ערגעץ ווי האט די אייבערשטער עס געמאכט ניין אין קיין קיין שום סייענס איז מען קיינמאל נישט געווען צופרידן מיט די תירוץ די אייבערשטער האט עס געמאכט, דאס איז נישט סייענס, דאס איז זייער גוט, דאס גלייבט יעדער איינער, און ס'איז אפשר אפשר דארף מען עס האבן פאר די ערשטע סטעפ ערגעץ, אבער קיי דאס איז נישט קיין תירוץ, ווייל אלעמאל מען קען טאקע אויב אויב עס וואלט געווען אמת וואלט נישט געווען קיין שום סייענס קיינמאל נישט, און ס'איז אבוויעסלי יא דא סייענס, סאו איך גיי נישט אריין אין דעם צו ס'שטימט יא אדער נישט. יא, קיינער, יא פארשטייסט למשל מענטשן פון דעם, איך רעד טאקע פון מעשה בראשית, יא מענטשן מיינען, אמאל פאר ס'איז געווען די אהרן האט מען יעדע איינעם, ס'איז געווען גוים וואס מ'האט אזוי געטראכט, ס'איז געווען נארישע גוים, יא, האט מען אזוי געטראכט, די אין אחרונים, נישט די ראשונים, ס'איז נאר די, ס'האט צו טון מיט די מחלוקת וואס איך האב פריער מרמז געווען, אין די דורות אחרונים אין ענגלאנד, ס'איז געווען ענגלישע גוים וואס האבן אזוי געזאגט, יא, אונז פארשטייען ווי אזוי א מענטש וואקסט פון ווען ער ווערט געבוירן, איך ווייס פון ווען ס'ווערט געבוירן מענטשן, פון ווען ס'איז דא מענטשהייט, אבער מענטשהייט האט די אייבערשטער געדארפט מאכן, צו פארשטייען איז נישט, נישט קיין סייענס, דאס איז שוין. דערביי שטייט אין די בייבל רייט סאו כאילו זיין סייענס בוק האט ער גענומען פון די בייבל נאכדעם איז ער געגאנגען צו די סייענס נאכדעם איז געקומען דארווין געזאגט איך האב א פשט אויף די בייבל אויך אה איז ער געווארן אינגאנצן פארלוירן ווייל יעצט יעצט אבער דאס איז דאס איז נאר א פראבלעם אויב די מיינסט אז צו זאגן אז די אייבערשטער טוט עפעס מיינט צו זאגן אז ס'מאכט נישט קיין סענס אז מ'קען עס נישט פארשטיין אנדערע ווערטער אז ס'איז נישטא קיין לאס, טבע. רייט? אדער אפילו איז עס יא טבע, איז נאך חוקי הטבע. די רגע וואס דו פארשטייסט אז אלעס די אייבערשטער טוט, עטליעסט ביז די ערשטע, ערשטע בראשית ברא אלקים, אבער אלעס אנדערש, די גאנצע וועלט פרובירט זיך פארשטיין מיט טבע, אוו קורס איז עס א ווערי דעינדזשערעס איידיע, באט די ראשונים אנדערסטוד דיס איידיע ענד זיי האד נאו פראבלעם מיט איט, האבן זיך מיישב געווען מיט דעם, האבן געזאגט אז מ'טאר עס נישט זאגן פאר יעדער, אבער ווער עס פארשטייט פארשטייט אז דאס איז מילא, וואס איז די פראבלעם, יעצט זאגסטו די סוד פון ספר פרשת בראשית אז נישט סתם. זיי האט ארויסגעפאפט א אדם הראשון, ס'איז געווען קודם א מאנקי נאכדעם א אקעי נו וואס איז? מ'דארף מחוקק זיין צו ס'שטייט יא אז ס'איז בכלל געווען, איך זאג נישט אפילו אז ס'איז אמת, איך ווייס נישט, אבער איך זאג אז ס'איז נישט קיין פראבלעם בכלל, איז נאר א פראבלעם אויב מ'האט א זייער מגושם'דיגע מהלך פון פארשטיין וואס מיינט די אייבערשטער טוט זאכן, איך גיי נישט אריין אין די ענין פון הגשמה דא, על כל פנים עס האט צוטון מיט הגשמה, אבער דאס איז די נקודה פון. פון טבע יעצט צוריק צו אונז דארפן צוריק אביסל צוריק גיין צו ווי אונז האבן געהאלטן, יעצט ווערט א גרויסע שאלה און די ראשונים האבן זיך געמוטשעט דערין שוין די פילאזאפן פון פלעיטא און אריסטאטל האבן זיך אביסל געמוטשעט מיט די שאלה אז א מענטש אזוי כ'האב געזאגט אז מענטשליך מענטשליכע זאכן סאו מענטשליכע זאכן א סך מענטשליכע זאכן זענען נישט יא המה ווי שטייט המה יאבדו ואתה תעמוד אלע מענטשן אלע זאכן וואס מענטשן מאכן זענען. כלה ואבד ודבר אלהינו יקום לעולם יא האבן געטייטשט די ראשונים זאגן ממש אזוי געטייטשט אלעס וואס מענטשן מאכן ווערט חרוב צום סוף יא די פירעמידס גייען שטיין אבער עס גייט סטאפן צו שטיין עט סאם פוינט יא שטייט שוין פאר אפאר טויזנט יאר אבער עס יעדע יאר ווערט עס אביסל קלענער דו ווייסט יא לייגט זיך אריין יא מען לייגט צוריק עס איז עראודינג סלאולי. זייער סלאולי, יא. מענטשליכע זאכן בלייבן אויף אייביג. אבער דבר אלהינו, נעטשרעל זאכן בלייבן אויף אייביג. כ'האב מיר דא געהערט א שאלה, צו שטעלסט צו שטעלסט שוין אויף אלעמען כ'גיי נישט אריין. אבער נעטשרעל זאכן מיינט מען נישט אז אפילו אז די שטיינער זענען א געוויסע וועג, יעדער איינער ווייסט אז שטיינער בלייבן אויך נישט, דזשיאלעדזשי אלסא טשעינדזשעס. אבער דאס וואס א שטיין מיינט, די נעטשער פון א שטיין בלייבט אלעמאל די זעלבע. אויף וויפיל ס'איז א אמת'דיגע נעטשער, ס'דא מקריות'דיגע נעטשער. יא, שטיינער ווערן נישט אויס שטיינער. אויף וויפיל זיי זענען שטיין, אבער ס'קען ווערן אויס שטיין, אבער זיי אויס שטיין, אבער דאס אז א שטיין איז א שטיין, דאס איז נצחי, יא, דאס איז ודבר אלהינו יקום לעולם, יא, דאס איז א נצחיות'דיגע זאך, יעצט, וואס האב איך געוואלט, אבער מה שאין כן מענטשליכע זאכן, אלעס וואס מענטשן טוען, אנדערע ווערטער, כמעט די דעפינישן פון מלאכותי זאכן זענען זאכן וואס מענטשן טוען, רייט? און וואס א מענטש טוט. אדער מ'קען זאגן די פרטים פון יעדע זאך, רייט? נישט די כללים נאר די פרטים, רייט? דער, דער מענטש, מיסטער, יא, די רמב"ם זאגט ממש, די רמב"ם זאגט ממש אזוי, כ'מיין, זייער סייענטיפיש קען עס אפילו זיין א קאלטע וועג פון טראכטן, אבער ער זאגט ממש אזוי, אז איינער למשל האט א אינגל, אזוי די רמב"ם זאגט, ער זאגט פון זיין טאטן, ער האט געהאט א מיידל, די מיידל איז, די אינגל איז געשטארבן, יא? דארפסט פארשטיין, אויב ביסטו א פילאסאף, ס'ארבעט נישט למעשה, אבער טעארעטיש דארפסטו פארשטיין אזוי, אז אוודאי די אינגל, דער אינגל, דער יענקל, איז קיינמאל נישט געווען קיין נצחיות'דיגע זאך. מ'האט אלעמאל געווען פלאן, ס'איז פארגעשטאנען אביסל פריער אביסל שפעטער שוין. בסדר ס'איז סעד אבער ס'איז נישט געפערליך. די וועלט סטאפט, די ווארלד דאזענט קאם טו אן ענד, אזוי מ'זאגט די ווארלד גאוס אן. באט וואס גייט, וואס בלייבט אלעמאל? די כלל, די נעיטשער, די מין האדם בלייבט אויף אייביג. ביז ס'וועט קומען משיח און עט, כ'ווייס, אויב איינער, די אייבערשטער וועט עס דווקא רורן וועט ער עס רורן אבער מצד עצמו קען עס בלייבן אויף אייביג. יא? און דו ביסט א חכם, א חכם מיינט אזא סארט מענטש אינטערעסירט זיך נישט אין דברים מקריים, דאס גאנץ חכמה איז וועגן דעם, רייט? חכמה איז נאט עבאוט טעללינג יו סטאריס אוו עי פערסאן. ווערי ביג דיפ דעטס עט ליעסט די חכמה דעטס אלל סייענטיסטס אר אפטער רייט, ס'נאט אבאוט נאוינג אבאוט יענקל, ס'אבאוט נאוינג וואט מעיקס יענקל גראו אין די וועי דעט יומענס גראו רייט. אה! יעצט. אבער וואס גייט דיך אן אז זיין זון איז געשטארבן? דו ביסט קיין חכם דו גייסט אן, יונגליך קען אייביג זיין, דור הולך ודור בא, די דור בלייבט, אבער די דור הולך ודור בא בלייבט אויף אייביג. אגעין, נעם ארויס די פראבלעם צו די וועלט וועט זיך ענדיגן, אבער ווילאנג די וועלט שטייט, ס'בלייבט אויף אייביג, סאו אלעס איז, אלעס, עווריטינג איז אקעי, די רמב"ם, דאס איז די רמב"ם'ס פשט אויף די ענסער אוו איוב, דאס איז איף יו ריעד די ענד אוו איוב יו סי דעט איוב סעיס, די ווארלד גאוס אן, אייבערשטער מאכט די טבע, די אלע זאכן זענען קלאס'דיגע זאכן, די היפא, פרות מוזן גיין אייביג עסן גראז, דיין זון, דו האסט צרות, אקעי דו האסט צרות, סאו וואס?

פארשטייען אליינס פארוואס יא? איינע פון די גרויסע פראבלעמען ווייל לויט דארווין טוישן זיך, אריסטו האט דאס געזאגט אז בהמה, די מין בהמה בלייבט, קומט דארווין און זאגט מין בהמה בלייבט אויך נישט יא, א מאנקי ווערט א צווייטע מאנקי און אזוי ווייטער, אבער דאס איז נישט עכט א פראבלעם ווייל סך הכל דארף מען פארשטיין אז די חק ליגט נישט אויף די לעוועל, ס'ליגט אויף א טיפערע לעוועל, בסדר, וואטעווער די חק איז, נישט די חק, וואטעווער די נעיטשור איז, האט דארווין מחדש געווען אז די נעיטשור פון א מענטש איז נישט ממש צו זיין א מענטש, די נעיטשור פון א מענטש איז מער מער בעיסיק פון די, בסדר, קען זיין ס'מאכט חילוקים אבער ס'נישט, ס'טוישט נישט די פילאזאפיע, רייט? ס'טוישט נאר מיט פרטים. מענטשן זענען געווען זייער קאנפיוזט וועגן דעם, כ'זאג עס איז נישט פשוט, וואס איך זאג איז א ריזיגע חידוש, כ'מיין ס'דא ווי, כ'בין נישט מחדש דאס, אבער רוב מענטשן וועלן דיר זאגן אז דארווין פרעגט אפ די איידיע פון עסענס און דאס, אבער ס'איז נישט אמת. יעצט, אליס פילאסאפיש פרעגט עס נישט אפ, אגעין, פסיכאלאגיש קען זיין, אבער פילאסאפיש פרעגט עס נישט אפ. וואו בין איך יעצט? יעצט, פון דעם, פונקט אזוי, יעצט, דא ווערט א ריזיגע צרה. נישט סתם א צרה. ס'איז פונקט אזוי ווי מ'פארשטייט אז די נעיטשור האט א טעם, אין אנדערע ווערטער, למשל, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן שבת, אבער לאמיר רעדן יעצט וועגן עטיקס, וועגן מענטשן. מענטשן זענען פארט פון די ווארלד, רייט? סעדלי. עוועריוואן וואנטס טו בי ספעשל, באט יור נאט ספעשל. פילאזאפיקלי נאובאדי איז ספעשל. און פארקערט, ס'איז נישט גוט צו זיין ספעשל.

אז די גאנצע וועג פון אנקוקן אז די אייבערשטער האט געהייסן א מענטש זיין גוט און ער איז געווען נישט גוט, יא? נעם נעם די מעשה פון אדם הראשון, איט ביקאמס א ווערי דיפרענט סטארי, די רמב"ם בפירוש סעיס דאס, די מעשה פון אדם הראשון איז נישט דאס די פשט פון די מעשה, נאר וואס? ס'איז דא אין די מענטש, מ'קען טראכטן וועגן בחירה און די אלע זאכן, אבער מענטש און די אלע זאכן וואס א מענטש דארף פארשטיין, זיי האבן געזאגט פריער אז מענטש איז נישט נעטשרעל, באט איטס אנלי טרו אן א ווערי ספעסיפיק לעוועל, לגבי א טיש, לגבי א בהמה, לגבי א. לגבי א בוים איז א טיש ווייניגער נאטירליך ווי א בוים, אבער דו קוקסט מער ברייט, יא, ביעווערס מאכן דעמס און מענטשן מאכן טישן, וואס איז די גרויסע חילוק? אין הכי נמי, די טיש וועט נישט בלייבן, אבער מענטשן אלעמאל מאכן טישן, מענטשן אלעמאל מאכן טישן, מענטשן מאכן טישן, מענטשן מאכן רעליגיעס, מענטשן מאכן חתונה, מענטשן מאכן בריתן, מענטשן טוהן די אלע זאכן, איטס נעטשרעל, לכאורה עווריטינג, איף עווריטינג אין די ווארלד איז נעטשרעל. אה, הייבט זיך אן א שאלה, מ'קען חוקר זיין. אבער איף יו אר א סייענטיסט, איף יו אר א נעטשרעל פילאסעפער, יו ביליוו, ס'דא א קינד א הנחה, וואס די ראיה פון די הנחה איז א גוטע שאלה, אבער דאס איז דאך די הנחה פון יעדע סייענטיסט אין די וועלט, אז אלעס האט א הסבר, ס'דא אלעמאל א פארוואס. יא, אפ טו א סערטען לעוועל, רייט? אבער אלעס האט א פארוואס. און פארוואס מענטשן זענען, פארוואס דו טוסט יא אזוי? אין הכי נמי, זאגט די רמב ם, פארוואס דער מענטש טוט אזוי, פארוואס דער מצרי האט געשלאגן דער איד, דאס דארף נישט אפשר בחירה. אבער אז אז מצרים. כאפ אז דאס זאגט די רמב ם. אז מצרים שלאגן אידן, דאס איז א נאטירליכע זאך. כאפסט וואס די רמב ם זאגט? אז איר כאפט יעצט די פשט פון די רמב ם? יא. מצרים, אין אנדערע ווערטער, דער מענטש. לאמיר פארגעסן פון מצרים, מ'קען עס אויך מפשט זיין מצרים. ס'איז דא אין די מענטשליכקייט שלעכטס. יצר הרע רופט מען עס. די רמב ם רופט עס חומר. מענטשן זענען נישט אזא מאשין, נישט אזא, ס'איז נישט די נעיטשער פון מענטשן צו זיין צדיקים. ס'איז די נעיטשער פון סאמע מענטשן צו זיין צדיקים, די נעיטשער פון אנדערע מענטשן. ווען מ'קוקט באופן כללי, דער מין האנושי האט אין זיך פראבלעם, די רמב ם טייטשט דאס חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון רעדט נישט וועגן מיסטער אדם, ס'רעדט זיך וועגן די מין האדם, כ'מיין שטייט נישט דאס, די אבן עזרא, די מפרשים זאגן דאס. און ס'איז דא אזא מיטוס אין די מין האנושי, ס'איז דא א נחש, ס'איז דא א חווה, ס'איז דא א אדם. יעצט אוודאי, יעדער פערזענליכע מענטש האט א, איז א מצוה, ער זאל פרובירן צו זיין דער אדם, נישט זינדיגן און אזוי ווייטער. אבער באופן הכי כללי. איז אלעס נאטירליך, יא? דאס איז א גרויסע זאך, יעצט פארוואס איז נישט נאטירליך? און בכלל ס'איז גוט צו זיין נאטירליך? סאו וואו וואו בכלל שטייט די גאנצע איידיע פון זיין א מענטש? די גאנצע איידיע פון מענטשן זיין און זיי רעדן זיך איין אז מענטשן זענען זיך מתגבר על הטבע, איז בכלל א גוטע זאך זיך מתגבר זיין על הטבע? אין וואט סענס איז איט גוד? די נעטשור איז גוד, די נעטשור איז די בעסט דעט קען בי, וירא אלקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, די רמבם האט זייער ליב געהאט די פסוק. נעטשור איז

לעבן מיט נעטשער מיינט זיין א בהמה, דעטס נאט טרו. זאג איך מסביר פאר דעם ניט עס איז נישט טרו, ווייל ס'איז פונקט אזוי ווי ס'איז נאטירליך פאר א מענטש צו זיך זיין א בהמה איז אויך נאטירליך פאר א מענטש צו זיין שכל, דאס איז דא דא קומט דא הייבט זיך אן דער חידוש, קוקט אריסטו אן די עטיקס און אריסטאל'ס עטיקס איז טאטעלי נעטשעראליסטיק, אנדערע ווערטער ער זאגט נישט אז א מענטש דארף זיין עפעס אנדערש, דארף פאלגן גאט, וואס האט אים געהייסן כ'ווייס. אבער ס'איז אין די טבע פון א מענטש איז נישט צו נאכלאזן אלע זיינע תאוות. פארוואס נישט? אה, ווייל איך קען נישט, איך קען נישט אריין גיין אינגאנצן, ניין, וואס איז, דארפסט לערנען די גאנצע זאך, פונקט אזוי ווי, ווייל דאס איז א צובראכענער מענטש, ווייל ווייל מענטשליכקייט ארבעט נישט גוט אזוי, דאס איז ריעלי די ריזען, מאר אר לעס, דאס איך וויל נאר אנקומען דא צוריק צו שבת אין א מינוט, אבער ווייל מענטשליכ, עס פארשטיין, דאס זאגט אריסטו, די ספר המידות פון אריסטו זאגט אז א מענטש דארף נאך זיין א מענטש, יא? א מענטש אבער די נעיטשער פון א מענטש איז דא דא יא א חילוק פון מענטשן און אנדערע זאכן אבער אין די מאוסט עבסטראקט סענס נישט למעשה איז דא א שטיקל חילוק אבער על כל פנים די די פארוואס אזוי זאגסט ס'איז נאטירליך צו זיין גוט פארוואס איז אין אנדערע נישט אזוי ווי אונז טייטשן נאטירליך אזוי ווען דער ר' מיילעך מיינט מסתמא דאס ווען ער זאגט יא נעטרלי וואלט איך געווען א חי רעה אה איך האב א תורה וואס האלט מיך נישט זיין נאטירליך דאס איז אזא מין מאדערנע פשט פון יומען נעיטשער. כ'רעד נישט, גיי נישט אריין אין די חקירה פון די אחרונים צו מענטשן זענען בעצם גוט, בעצם שלעכט, זיי זענען נישט בעצם גארנישט, זיי זענען בעצם מענטשן. די עצם פון א מענטש, ווי זאגט אריסטו, זאגן די אלע חכמים, מענטשליכקייט ארבעט נישט גוט מיט נאר רשעים. אפאר רשעים קען מען ליידן, דזשאסט סאו יו קנאו. אבער נישט א פיור רשעים, רייט? יו קנאו פעימעסלי סאקראטיס און, כ'גיי נישט אריין אלע משלים. זיי האבן אלע געזאגט יא, ווי די רמב"ם ברענגט עס, יא א חברה גנבים האלט זיך נישט, אפילו אין חברה גנבים איז דא געזעצן, רייט? צווישן זיך. זענען אלע גנבים, האב איך גערעדט וועגן דעם לעצטע וואך רייט? איך האב נישט גערעדט וועגן דעם? איך געדענק שוין נישט, עפעס אפשר אין א אנדערע שיעור וועגן אן אנדערע זאך, כ'ווייס נישט. גנבים, מ'קען נישט נאר זיין שלעכט. זיין נאר שלעכט מיינט יעדער איינער גנב'עט און ס'בלייבט נישט גארנישט. ס'איז דא קעפיטאליסטן וואס האלטן אז ס'קען יא זיין אזוי, איך ווייס נישט, דארף מען מעיין זיין. אבער אפילו צווישן גנבים, אפילו צווישן ראדיקאלע קעפיטאליסטן איז אויך דא עפעס א געזעץ. נישט, סעלף אינטערעסט איז נישט גענוג. אויב זאגט ער אז סעלף אינטערעסט, גיי נישט אריין אין די חקירות. אבער אין פשטות. שלעכטסקייט האלט זיך נישט, סאו ס'איז נאטירליך פאר מענטשן צו האבן א געוויסע סטראקטשער. דעטס וואט אריסטאל סעד, מען איז א פאליטיקעל ענימעל, א סאושעל ענימעל מינס טו סעי, רייט? מענטשן זענען נישט געמאכט צו טון וואס ס'גלוסט זיך, הא ראיה, פונקט אזוי, אין אנדערע ווערטער, אין די סעים סענס ווי א בוים איז נישט געמאכט צו ווערן צעשמעטערט, צו צו נישט וואקסן גוט. אדער דא ביימער וואס וואקסן נישט גוט, באט זענען שוואכע ביימער, יא? ביידע זענען נאטירליך. נישט קיין שלעכטע ביימער, נישט שלעכטע ביימער, דזשאסט א גוד טרי און א בעד טרי אין א דיפרענט סענס, רייט? אין א נעטשרעל סענס, א נישט, די ראשונים רופן דאס שלימות, רייט? נישט קיין שלימות'דיגע בוים. א שלימות'דיגע בוים איז א בוים וואס וואקסט, עס איז דא גראז און וואסער און זון און אלעס. אמאל איז דא א בוים וואס נישט געול נישט געלונגען, ער ברענגט פון דעם א ראיה אז נאטינג ראנג.

א בעד פערסאן איז נאט גוד עט בינג א פערסאן, נישט אז ער איז מצד מענטש וואלט געווען גוט נאר זיין נשמה מאכט אים עפעס אנדערש, ער איז בעד עט בינג א פערסאן, דער איז א ארט, דער איז א חכמה טו בינג א גוט פערסאן, זיין א מענטש דארף מען איז נישט, אפשר אין דעם איז ער אנדערש ווי אלע חיות, אנדערע חיות דארפן נישט חינוך, אבער ס'דא עפעס א חילוק, עס לאזט זיך זאגן פון א מענטש אפילו, איך ווייס נישט, ער איז אביסל אנדערש אבער למעשה פאקטיש איז אנדערש, אבער טעארעטיש איז נישט אנדערש, ס'דא א, מ'דארף זיין א גוטער מענטש און מוסר מיינט זיך לערנען ווי צו זיין א גוטער מענטש, א נאטירליכער גוטער מענטש, א שלימות'דיגער נאטירליכער גוטער מענטש.

איז אלרעדי א ביג טרי, איין בוים דארף פאר די צווייטע בוים זאל ברייטן, א מענטש דארף א רעבע, נאטירליך דארף, א מענטש דארף תורה, אין אנדערע ווערטער גייט מען צוריק צו דעם, א מענטש דארף תורה, תורה איז נישט קיין למעלה מן השמים, כ'מיין נישט מן השמים, תורה נישט פאלט נישט פון הימל, כ'מיין נישט יא, ס'איז מיר נישט, מ'מיין נישט, ס'איז נישט פשט אז ס'איז דא מענטשן, ס'קומט די אייבערשטער פון הימל און געדראפט א תורה. מענטשן דארפן תורה, תורה אין די עבסטרעקט סענס, רייט? נישט אין די תורה, א תורה, רייט? א מהלך וויאזוי צו לעבן, מענטשן דארפן א מהלך וויאזוי צו לעבן, און אין די סענס איז עס נעטשרעל, נישט אין די פרטית'דיגע סענס. יעצט, אין אנדערע ווערטער, אלע מצוות, דא הייבט זיך אן א שאלה, איך זאג, איך זאג, איך מאך איין צד, נישט אזוי פשוט, קומט אויס לויט דעם אז אלע מצוות, דארפן זיין נאטירליך, און ס'איז גוט אז זענען נאטירליך, נאטירליך איז א גוטע זאך, נישט קיין שלעכטע זאך, מ'דארף נישט אוועקלויפן פון דעם, ס'איז א גוטע זאך, מצוות זענען נאטירליך, יעצט איז אבער, סאו לויט די מהלך, און דאס איז מער ווייניגער, די מקובלים גייען כמעט צו די עקסטרים מיט די מהלך, פארשטייט זיך זיי לייגן צו אז די נעיטשער פון א מענטש איז איז נישט נאר צו זיין א גוטן גבר, דער רמב"ם אליינס זאגט דאס, דא דא דא הייבט זיך אן אביסל די לאך, קויז ביקאמס א קוועשען אוו סעמענטיקס האו יו וואנט טו סעי איט מעיבי, באט אזוי ווי די רמב"ם זאגט, די רמב"ם טייטשט, דאס איז די טייטש פון תורה מן השמים אבער אביסל פארשטיין, די טבע פון א מענטש. איז דא עפעס מאדנע אין אים? ס'איז יא דא עפעס, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, דאס דער מענטש האט עפעס מאדנע, אין אנדערע ווערטער האט ער עפעס געטליך, אריסטו האט דאס געזאגט, און רמב"ם און אלע מענטשן, שטייט אין פסוק יא, א מענטש האט עפעס געטליך, פארוואס האט דער מענטש עפעס געטליך? כ'קען זאגן אין די אין די אין די פילאזאפישע סענס וואלט מען געזאגט די פשוט'ע זאך, אז דער מענטש איז די איינציגסטע פון די אלע מעשה בראשית וואס רעדט וועגן דעם. עפעס איז זייער ווירד, אוו קורס אונז ווייסן נישט, האבן קיינמאל נישט געשמועסט מיט מודזשקעס אפשר ווייסן זיי אויך. אבער אלע נעמען זיי אן, איך ווייס נישט. זיי נעמען אן, און גראדע זיי נעמען עס אן וועגן מודזשקעס, זיי נעמען עס נישט, דזשאסט סאו יו נאו, זיי נעמען עס נישט אן וועגן די שטערנס, און וועגן די מלאכים. ס'איז דא העכערע זאכן פון א מענטש, אבער אין עולם הזה, אונטער די לבנה. ניין זיי זענען נישט ראנג וועגן יענץ אויך נישט.

אנדערע ווערטער, ער קען אנקומען צו פארשטיין דאס, יעצט דאס איז ותחסרהו מעט מאלהים, דאס איז כמעט גאט, איך גיי נישט אריין פארוואס עס האט צוטון מיט גאט, אבער דאס איז א זאך וואס טרענסענדט אין א געוויסע סענס די נעטשרעל, אדער אנדערע ווערטער ווייל ער כאפט די נעטשרעל אווער אל, די נעטשרעל איז נישט קיין נישט איז נצחי אין אנדערע ווערטער, אין אנדערע ווערטער א מענטש האט א נשמה נצחית, איך דזשאמפ אסאך סטעפס דא, איך האב נישט גענוג יעדע זאך, אבער אין אנדערע ווערטער א מענטש האט נצחיות ווייל דאס איז דאך די נצח, אלע מענטשן אלע זאכן זענען. נושאים זענען זענען סטאק אין די נעטשער, אין די נצחיות'דיגע חוקים אדער נצחיות'דיגע טבעים וואס מאכן זיי טון זאכן, אבער זיי ווייסן נישט דערפון, און א מענטש ער איז סאם האו שולט אויף די טבע, ווייסט עס אליסט אין דעם סענס איז ער א טייל פון דעם, סאו דא איז א מענטש געטליך, און דא זאגט זאגן די אלע מענטשן אז מענטש אין אנדערע ווערטער צו זיין א גוטע מענטש איז נישט גענוג צו זיין א מענטש, דאס איז די מאדנע זאך פון זיין א מענטש, צו זיין א גוטן צו זיין א גוטן קאר איז גענוג צו זיין די בעסטע קאר, צו זיין די בעסטע מענטש צו זיין א גוטע מענטש איז נישט גענוג צו זיין די בעסטע מענטש דארף זיין א גאט. נאר זיין א מלאך אליסט. וואס הייסט אויך אלהים? אליסט א מלאך. צי א גאט ממש איז שוין א שטיקל מחלוקת. אבער אליסט א מלאך. איז יעדער איינער מודה. אפילו פילאזאפן זענען מודה אז אליסט א מלאך. אליסט די צענטע מלאך וואס הייסט דער שכל הפועל. עפעס אזוי. שוין יעצט. יא. סאו קומט אויס. יעצט דארף מען פארשטיין וואס די תורה אדער וואס די מצוות זענען. רייט סאו ווי שטייען היינט די מצוות? ס'איז אוודאי דא מצוות וויאזוי צו זיין א גוטער מענטש, גערעדט וועגן דעם, דאס איז מצוות טבעיות, דאס איז ממש מצוות טבעיות, רייט? נישט הרג'נען, נישט גנב'ענען, איז א נעטשורעל מצוה, ס'שטייט אין מעשה בראשית אריינגעשריבן נישט לא תרצח, וויאזוי ווייס איך אז ס'שטייט? ווייל אויב יעדער איינער טרייט מאכן תרצח וואלט נישט געשטאנען קיין מענטשן, סאו מענטשן שטייען אויף די לא תרצח. דאס איז נישט, דאס איז נישט למעלה מן ה... דאס איז א מצוה טבעית, דאס איז א מצוה פאר די גוף, ווי מ'קען עס רופן. מה שאין כן, ס'איז דא מצוה וואס הייסט אנכי השם אלקיך, וואס דער רמב"ם טייטשט, די מצוה מיינט, ווייס אז ס'איז דא א גאט, אדער ווייס וויאזוי דער גאט האט באשאפן די וועלט, אזוי ווייטער. וואו איז דער נימוק? יא, קענסט עס רופן אזוי. דאס איז שוין נישט. קיין, וויאזוי וואלט מען זאגן דאס איז נישט קיין נאטירליכע זאך, יא דאס איז נישט קיין, אין אנדערע ווערטער דאס העלפט נישט פאר א מענטש צו זיין א בעסערע מענטש, קען זיין עס העלפט אים אויך זיין א בעסערע מענטש, ווייל א מענטש איז אזא חיה רעה אז מ'זאגט אים נישט גאט וועט אים שלאגן, איז ער נישט קיין מענטש אויך נישט, דאס איז א חסרון פון מענטש, ס'וואלט נישט געדארפט אזוי זיין, יא, מ'וואלט געדארפט פארשטיין אליינס נישט צו שלאגן, יא. ס'איז גראדע דא א פראבלעם, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס ווען מ'זאגט זיי נישט אז לא תרצח האט דער אייבערשטער אליינס געזאגט,

רעדן פון גאט און אין אנדערע ווערטער פון א מקרית'דיגע זאך, דאס איז כאילו גאט האט דעסיידעט אז מען זאל נישט הרג'נען און ענדליך ווער ס'הרג'נט וועט געבן פאנישמענט ווער ס'נישט הרג'נט וועט געבן קענדיס און שוין סענטע קלאז פירט די וועלט און שוין און דאס איז און און און דאס איז וויכטיג זיי זאלן טון וויכטיג פאר מענטשן אבער דאס איז נישט די די שלימות פון פון די מענטש צו זיין א צו זיין א צו זיין א גאט דאס איז נעטשרעל אבער די אמת'דיגע פשט פון פון אנכי השם אלקיך איז מצוות שכליות יא ווען עס קען עס רופן מצוות שכליות קען עס רופן בין אדם למקום קען עס רופן אסאך זאכן. דאס איז געמאכט צו געבן מענטשן נאטיר, דאס זאל, עס איז נאטירליך און נישט נאטירליך, יא דארף זיך, דער רמב ם זאגט בפירוש, התורה איז טבעית, אינה טבעית אבער משלימה את הטבע, דאס איז די לשון הרמב ם ווען ער רעדט פון זיבן טעג פון פסח, זאגט ער, די תורה אינה טבעית אבער משלימה את הטבע, ממילא גייט עס נאכן טבע. אזוי דאס לשון הרמב ם, זייער אינטערעסאנטע לשון וואס דער עולם פארשטייט נישט, לויט מיין שיעור איז עס אביסל מובן. יא, דאס הייסט די תורה איז נישט טבעית'דיג.

רוב מענטשן פארשטייען נישט עסענס, זיי פארשטייען נישט סייענס, זיי פארשטייען די אייבערשטער האט געהייסן ס'קומט פון הימל אקעי ער נעמט עס ערענסט, אבער איינער וואס נעמט נאר ערענסט עסענשעל זאכן זאגן דאס איז נישט עסענשעלי פון הימל דאס איז די דרך אגב פון הימל אקעי קען זיין די אייבערשטער איז אזא גוטער ער האט אפילו דאס געגעבן פון הימל גייט נישט אריין, אבער וואס איז אמת וואס איז עסענשעלי פון הימל דאס איז תורה וואס און וואס וועלכע תורה קען מען רופן א געטליכע תורה א תורה אלוקית נאר א תורה וואס מאכט דיך א גאט.

א מענטש וואס פארשטייט די טבע איז דאך למעלה מהטבע, קען זיין אפילו קען ער אפילו טוישן די טבע וועגן דעם, כ'גיי נישט אריין וואסערע שליטה למעשה ס'געבט אים, אבער עטליסט אנטאלאדזשיקלי איטס ביפאר די טבע, פאר די טבע איז דאך געווען די מושג פון טבע, די אפשר מ'קען מפשט זיין נאך מער מדריגות נאך מער מדריגות, אבער די עטליסט די קאוז אוו טבע העז טו בי ביפאר, עטליסט אנטאלאדזשיקלי איף נאט אין טיים, העז טו בי ביפאר נעטשער, רייט? ממילא די רמב ם.

און פסח איז שווער צו פארשטיין פארוואס זיבן טעג, סאו געבט ער קודם א פשוט'ע טעם, איך גיי נישט אריין פארוואס ווייל למשל נישט עסן מצה, עסן נאר איין טאג האט נישט, וועט מען עס נישט פילן אזוי גוט, איין טאג פונקט האסט זיך געמאכט האט ער געגעסן מצה, באט איף יו טינק אבאוט איט, קען עס מפרש זיין אבער אזוי זאגט ער בפשטות, איינער מאכט זיך איין טאג, זיבן טעג איז שוין, הי ריעלייזעס דעט הי איטינג מצות, סאו ווייסט יו העוו טו ריעלייז עט סאם פוינט, אקעי, זייער אינטערעסאנטע פשט אבער דאס איז איין פשט, נאכדעם זאגט ער אויך ס'איז ידוע. אז למספר שבע יש מבוא גדול בענינים הטבעיים, אזוי זאגט ער, וואס איז זיין לשון? עוועריוואן נאוס דעט סעווען איז א נעטשרעל נאמבער, האט עפעס צו טון מיט נאטור, און די תורה, הגם די תורה איז נישט נאטירליך, ווייל דא וויל ער רעדן פון די תורה, וואס וויל איך נישט נאר זאגן די פשוט'ע פשט פון די תורה, וויל איך זאגן די סוד פון די תורה. אבער ס'איז משלים את הטבע, און ס'גייט אלעמאל, און וויבאלד ס'איז משלים את הטבע, דאס הייסט וויבאלד ס'איז טאקע נישט נאטירליך, אין אנדערע ווערטער, איך וויל דיך ברענגען צו פארשטיין די נצחיות'דיגע זאכן וואס וואס פירן די טבע, נישט די טבע ווי דאס איז אזוי, אבער די חלק פרטים פון די טבע זענען נישט נצחי, אבער דאס איז איז דאך שטייט דאך אויפן טבע, רייט? ס'איז וויכטיג צו כאפן די די די די די. ווען מען זאגט אז א מענטש קען ווערן למעלה מן הטבע, זאגט מען דאך נישט אז ער איז, אז ער וויל פליען אין הימל מיט פליגלעך, רייט? אויף פינף מינוט. מען זאגט דאך אז ער איז די הימל פון דער ערד, רייט? ער איז דער מענטש, דארף זיין א איש אלהים, נישט נאר א אלהים, א איש אלהים, יא? כ'מיין, איך מיין נישט סתם צו זאגן תורות, כ'מיין צו זאגן אז די די די די נצחיות וואס דער מענטש כאפט, איז כאפט ער דאך פון די נעטשער, פון די זיבן. למשל, פרעגן די מפרשים, ברענגען די מפרשים, וואס מיינט די רמבם זאגט אז זיבן איז נאטורליך, נאטורליכע נאמבער? מען קען רעדן פון זיבן אלס נישט נאטירליך, ס'הייסט למשל איך ווייס די זון, די רמבם זאגט דארט אויך, ער ברענגט נאך א פשט, אדער איינער, מען ברענגט אז דאס איז וואס מענטשן האבן געזאגט, למשל די חודש איז דרײַסיק טאג, א וואך, א טאג איז איין טאג, ערגעץ אינצווישן דארף מען דאך מאכן נאך עפעס א לעוועל אינצווישן, דזשאסט טו ארגענייז טינגס אין יור העד, סאו זיבן טעג איז בערך א פערטל חודש, דאס איז מאר אר לעס פאר פעיזעס אוו די מון, איטש וואן איז מאר אר לעס וואן וויק.

דאס איז נישט דאס איז נישט קיין נאטירליכע פשט. עס איז דא זאכן וואס זענען וואכן נאטירליך, למשל די דאקטוירים אין זיינע צייטן פלעגן זאגן אז, דאס איז אפשר א טעות, אבער דאן פלעגן זיי זאגן אז רוב מחלות נעמען זיבן טעג, אפשר היינט זאגט מען אויך, איך ווייס נישט, סאו איז א ריעלי ארביטרערי טינג. אה, שוין, ער איז א דאקטער, ער זאגט. אזוי האבן זיי געזאגט, אדער עס איז געווען.

ווען אונז ווילן מיר האבן זיבן טעג פסח אדער זיבן טעג שבת כדי צו אנקומען צו דעת כדי צו פארשטיין די וועלט מיינט וואס פארשטיין וואס מאכט די וועלט אין אנדערע ווערטער וואס איז א ניסיון דאס צו פארשטיין פארוואס פארוואס איז עס טאקע זיבן טעג מסתמא איז דא עפעס א מהלך פארוואס כ'ווייס נישט וואס ס'איז באט עפעס א מהלך איז דא אפשר איז וועגן זיבן ספירות כ'ווייס נישט עפעס איז דא א מהלך איז דא פארוואס ס'איז זיבן טעג יא ווילסט דאך פארשטיין סאו דו ווילסט דאך נישט זיין נעטשרעל דו ווילסט אבער משלים זיין דו ווילסט אבער משלים זיין די. נאטור, די נאטור פון א מענטש באופן חלקי, באופן מושלם חלקי איז צו זיין א גוטן מענטש מיט גראבן בויך מיט אסאך געלט און אלעס, און צו זיין א חכם דאס איז צו זיין נאך איין סטעפ מער פון דעם, אבער ס'זיצט אויף דעם, ס'נישט קיין זאך וואס ער פליט אין הימל פאר זיך אליין, ווייל ער ווייסט דאס, ווייל ער פארשטייט דאס. פאר דעם איז ער, פאר דעם איז ער למעלה מן הטבע, מילא אין די רמבם'ס וועג, כ'האב נישט אנגעקומען צו ארי' צו מסביר זיין פארוואס זכר ליציאת מצרים ווייל דאס איז נאך א גאנצע שיעור, אבער צו ס'שטימט מיט דאס אדער נישט, אבער לויט די, לויט די וועג, די גאנצע תורה בעצם איז נאטירליך און נישט נאטירליך, נאטירליך אין די סענס ווייל די נאטור פון די מענטש עט ליעסט בכח אזוי ווי ער זאגט, אין די מענטש ליגט צו זיין, צו זיין געטליך, אין די מענטש ליגט צו זיין חכ צו זיין א חכם, יעדע מענטש, רוב מענטשן, אין די מענטש ליגט דאס, אבער ס'איז נישט נאטירליך.

כ'דערמאן זיך, כ'גיי נישט אריין אין דעם, אבער זיי זענען נישט מרחיב אויף דעם, אבער אבער דאס איז שוין א חילוק, שוין ווייטער דאס איז א פרטות'דיגע חילוק ווי אזוי צו פארשטיין ווי, יא יא, אקעי כ'גיי נישט, כ'דארף אריין גיין מער באריכות, אקעי, מ'דארף מ'דארף פארשטיין וואס דאס מיינט, וויאזוי ס'מיינט, און פון ווי ס'קומט, שוין. ס'האלט יא מיין. אוודאי דאס איז דאס איז זיכער אז א מקובל האלט נישט אז ס'איז פונקט דא זיבן ספירות, ס'האט געמוזט זיין זיבן ספירות, די רמ"ק זאגט דאס.

וויאזוי מען ווייסט ער האט געוואוסט אז עס שטייט אין זוהר פיר. ניין, נאמבערס בכלל, באופן כללי אין קבלה מיט א קאלער, נאמבערס א. איך ווייס, אבער מען דארף, דאס איז שוין נאך א לעוועל, עס קען זיין דאס איז נאך א לעוועל, דארף מען איינזעהן אויב דאס איז די סיבה אדער דאס איז די פון ווי עס האט זיך אנגעהויבן, פארשטייסט וואס איך זאג? א חוץ פון זיבן ספירות. דיפענדס וואט יו מין ביי נאמבערס, אקעי איך קען, איך דארף סטאפן מיט דאס, אבער עד כאן, עד כאן איז די פשט, עד כאן האבן מיר מסביר געווען וואס איז מין הטבע און די אנדערע טעיב און וואס די שטיקל רמב"ם, איך דארף ענק שיקן אזא שטיקל רמב"ם דארט אין די פרק וועגן. וועגן וועגן פסח וואס ער זאגט אז די תורה איז נאטירליך און נישט נאטירליך, משלים את הטבע, וועגן דעם איז דא זיבן טעג פסח, אקעי. ברוך השם לעולם אמן.